משיחת ב דראש חודש מרחשוון תשמ ג.
וואס דאס איז אין אלגעמיין דער סך הכל פון די גוטע באשלוסן וואס מען נעמט אן אין חודש תשרי, אנהייבנדיג פון ראש השנה, וואס דעמאלט איז דאך ווי מען זאגט אין ונתנה תוקף איז ועל המדינות בו יאמר, דער דאס איז דער טאג ווען ס'ווערט געזאגט, און נאך געפסק'נט וואס ס'וועט פאסירן אין די אלע מדינות פון דער גאנצער וועלט, און מ'איז מסיים און ממשיך אז דאס הענגט אפ וויאזוי א איד, אן ערוואקסענער, ער אדער זי, אדער אפילו קלענערע נאך פאר בר מצוה און בת מצוה, אין דער הארציקייט ווי זיי וועלן זאגן ונתנה תוקף און דערנאך זאגן דעם כתר יתנו לך, און דערנאך זאגן הוא אלקינו הוא יגאלנו, הענגט אפ אן דערויף נאך אין די צייטן פון גלות, וויאזוי ס'וועט זיך פירן אין אלע מדינות און אין יעדער מדינה, ביז צו דעם פנימיות און דעם באשלוס אין דעם אז זיי וועלן זיך פירן אין אזא מין אופן וואס והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך, אז די גאר די גרעסטע פון זיי ביז אפילו אז זייערע מלכים וועלן זיין גליקליך צו ארויסהעלפן אידן אין אלע זאכן אין וועלכע אידן נויטיגן זיך, און זיכער אין אלע זאכן וואס אידן אידן נויטיגן זיך כדי צו האבן א אידישן לעבן. אנגעפילט מיט אידישקייט, דורך דערויף וואס דאס איז פארבונדן און פירט זיך אויף, לעבט ווי אנגעוויזן אין תורה אור און דורך מקיים זיין אירע מצוות, און אזוי אויכעט שרותיהם מניקותיך, אז אויך די פרויען און די גרעסטע פרויען צווישן זיי וועלן זיך שעצן גליקליך דורך דערויף וואס זיי קענען ארויסהעלפן א אידישע פרוי, אין אלע זייערע נויט אין זאכן אין וועלכע זיי נויטיגן זיך, און וואס מצד דערויף וואס מען געפינט געפינט זיך נאך אין גלות, וויל דער אייבישטער אז מען זאל אויך טון אין דרך הטבע, און מען זאל אנקומען צו דעם עזר, צו דער הילף, פון ניט אידן צו ניט אידישע מלכים ושרות, אבער דאס וויל דער אייבישטער צוזאמען דערמיט און גיט כח אז בשעת מען דארף אנקומען צו זייער הילף דארף מען דאס נישט טון חס ושלום מיט אראפגעפאלנקייט, און באווייזן זיי אז מען מוז אנקומען צו זייער טובה, ווארום דאס איז די טובה פון דעם אייבערשטן, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, נאר דער אייבערשטער האט זיי געגעבן דעם זכות צו די מלכים און צו די שררות אז זיי זאלן זוכה זיין ארויסהעלפן א אידן א ער אדער זי א גרעסערער אדער א קלענערער אין אלע זאכן וואס זענען פארבונדן מיט אידישקייט און דורך דערויף און כדי ער זאל דאס קענען דורכפירן בשלימות דארף ער דאך האבן זייער הילף וויבאלד אז מען געפינט זיך נאך אין גלות אויך אין די צרכים הגשמיים בנוגע צו זיין פרנסה אז זיי זאלן אים באשיצן און זיי זאלן אים געבן די פארשידענע הילף וואס מען דארף אנקומען צו א מלוכה צו דעם מלך אדער צו די שררה אדער אנקומען צום סטעיט אדער צו די סיטי וכיוצא בזה איז אמת טאקע מען דארף האבן זייער הילף און מען דארף דערפאר זיי מכיר טובה זיין ביחד עם זה דארף מען שטיין מיט די פולע שטארקייט פון גאון יעקב, וויסענדיג אז זיי גיבן אט דאס וואס זיי האבן מער נישט בפיקדון פון דעם אייבערשטן, און דאס איז פאר זיי דער גרעסטער זכות, איז צוזאמען מיט דעם כבוד וואס מען גיבט אפ וויבאלד אז זיי זענען די שלוחים אויף איבערגעבן דעם אייבערשטנ'ס פיקדון,

און ניט דערפאר איז ער מסכים חס ושלום אויף נאכגעבן עפעס פון אידישקייט, ווארום דורך דערויף טוט ער אויף פונקט פארקערט, ער גיט עפעס נאך פון אידישקייט, ווייסט דער ניט איד אז ניט דעם אידן מיינט דער אייבישטער ער זאל ארויסהעלפן? ווארום דאס א איד וואס גיט אויף נאך אין אידישקייט, רייסט ער זיך דערמיט אפ רחמנא ליצלן פון דעם אייבערשטן, וואס פארוואס איז דער מלך און די שררה העלפן ארויס אידן, דערפאר וואס זייער מלאך שטופט זיי און איז זיי מכריח, ביז זיי טוען דאס ברצון הטוב, ארויסהעלפן אידן מצד דערויף וואס אידן ווערן איין זאך מיט אידישקייט, זיי ווערן איין זאך מיטן אייבערשטן דורך זיין תורה, ובלשון הזהר ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא ווערט דאס כולא חד, און דאס איז דער איין און איינציגער וועג מען זאל קענען באקומען עזר פון ניט אידן דער איין און איינציגער וועג אז זאל זיין ונתתי שלום בארץ כפשוטו אין ארץ הקודש, ארץ אשר תמיד עיני השם אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, און אויכעט ארץ אין א ברייטערן זין וואו נאר א איד געפינט זיך און פירט זיך ווי דער אייבערשטער וויל, מאכט ער פון זיין הויז און פון זיינע ד' אמות און פון זיין ארום מאכט ער דערפון אן ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה, דארט רוהט שטענדיג די געטליכקייט, ווארום דאס איז א שטוב און א הויז, און מענטשן וואס פירן זיך אויף לויט דעם אייבערשטנ'ס אנזאג, און דעמאלט אז מען פירט זיך אין אזא מין אופן, צוזאמען מיט דעם כבוד מיט דרך ארץ

צו יעדער אידן אלס א פרט, וויסענדיג אז דאס איז א איד וואס פירט זיך ווי א איד דארף זיך פירן, באהאלט עס ניט, שעמט זיך ניט רחמנא ליצלן דערמיט, ואדרבה ער ווייס אז אין דערויף באשטייט דאס וואס ער איז בחרתנו מכל העמים, און אין דערויף באשטייט זיין שליחות אין וועלט, באווייזן דער גאנצער וועלט אז ישנו עם אחד, אז ס'דא און אין אן אופן פון דער אמת'ער מציאות, פון דער אמת'ער מציאות, איין און איינציגער פאלק, וואס אפילו ווען ער געפינט זיך אין גלות, מפוזר ומפורד בין העמים, איז דעמאלט דתיהם שונות מכל עם, און דאס פועל'ט אויף, אז א איד ווערט בדוגמא ווי ס'געווען דעמאלט, וואס מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה איז אף על פי וואס ס'איז געווען גלות איז דער מלך איז געווען א ניט-איד איז מרדכי געווען דער משנה למלך און אים האט דער מלך אפגעגעבן טבעת המלך. און ער האט אנגעפירט מיט דער גאנצער וועלט, ווי ס'איז דעמאלט געווען די גאנץ אלע מדינות אונטער דער אנפירונג פון דעם ניט-אידישן מלך, און ווער האט אנגעפירט און ווי אזוי האט מען זיך אויפגעפירט ביי אלע המדינות בוז י אמר, האט ער דאס אפ געווען אפהענגיק אן דער דעה און אן דעם באשלוס פון מרדכי היהודי. וואס אין וואס איז באשטאנען זיין כח וואס לא יכרע ולא ישתחווה, וואס דאס איז א סיפור אן ערציילונג אין תורה מלשון הוראה פון לשון אנווייזונג, צוזאמען דערמיט אויכעט איז דאס א נתינת כח אז יעדער איד זאל וויסן זיין ווי אזוי ער דארף זיך פירן. און מען גיט אים כח ער זאל דאס דורכפירן, און דורכפירן בשמחה ובטוב לבב, און אט דעמאלט ווערט ער באלעבאס אויף זיך, דורך דערויף וואס ער איז באלעבאס אויף זיך ווערט ער א באלעבאס אויפן גאנצן ארום. וואס דאס איז כאמור די נקודה, די אינהאלט, אין קורצע ווערטער פון די אלע באשלוסן, אנהייבנדיג פון די באשלוסן פון ראש השנה, וואס דאס אין דערויף הענגט אויכעט אפ דער גאנץ אלע טעג פונעם גאנצן יאר, און ס'הענגט אויכעט אפ וואס ס'וועט זיך פירן און וואס ס'וועט זיך טון אין די מדינות, און א איד טאר נישט טראכטן ביי זיך וואס קען איין און איינצעלער מענטש אפטון און אויפטון אין א וועלט וואס האט שבעים אומות. און וואס האט אין זיך פארשידענע זאכן און וועגן וועלכע עס איז גאר דא אזוינע זאכן וואס ער ווייסט גארניט, און ער זייענדיג אין בית הכנסת בראש השנה און זאגענדיג ונתנה תוקף און דערנאך פארענדיג ממשיך זיין און פארבאשליסן אז הוא אלוקינו און הוא יגאלנו